לזכות ר' דוד שיחי' יניק ליום הולדת שלו י"ב אייר.
ב' חלקים משיחת פסח שני תשמ"ג. וואס בשנה זו איז דאס אין פרשה אמור, און אין פרשה אמור גופא ביום הרביעי, במילא דער חלק הפרשה פון רביעי ביז חמישי. און כפתגם והוראה פון דעם אלטן רעבן הידוע אז מען זאל לעבן מיט דער צייט, מיט דעם חלק אין חת"ת וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם טאג, דעם צייט אין וועלכע ער געפינט זיך מיט דעם טאג, וואס דאס איז די פרשה וואס דארטן הייבט זיך אן רעדן וועגן אלה מועדי הוויה, און הייבט זיך גלייך אן רעדן דערנאך וועגן שבת. און דערנאך שאר מועדים ביז ראש השנה, אבער כולל זמן מתן תורתינו, און דערנאך אינצווישן וספרתם לכם דער ענין פון ימי הספירה, וואס אט דא קומט ארויס א הוראה פאר א פשוט שבפשוטים, א פשוט שבפשוטים פרעגט ווען איז דא א מועד? א יום טוב פון וספרתם לכם אין ימי הספירה, ער ווייסט בפשטות אז ימי הספירה איז נישט קיין ענין פון מועדים, מען דארף מאכן א חתונה וכיוצא בזה, מאכט מען דאס אדער פריער אדער שפעטער, דערנאך כאפט ער זיך אז ס'איז דא אן אויסנאם, ווער דער אויסנאם ל"ג בעומר. במילא איז בפשטות אלה מועדי הוויה און דערנאך זאגט מען וספרתם לכם שבע שבתות, איז פון די שבע שבתות ווער איז דער מועדי הוויה, איז ביז דער ענין וואס איז געווען מיט תלמידי רבי עקיבא האט דאס געקאנט זיין כל ימי הספירה, ווארום דעמאלט איז נאך נישט געווען קיין סיבה פארקערט, איז געבליבן דער ענין שבזה וואס דאס איז ספירה ספירת העומר א דבר טוב, דערנאך האט אבער אפגעפסקנט שלחן ערוך אז ניט נאר ס'איז א פארעווע זאך ניט אהין און ניט אהער, נאר פארקערט אז מ'דארף מאכן די חתונה דארפן דאס ניט זיין בימי העומר, ווען איז מועדי הוויה אין די שבע שבתות איז דאס ביום הל"ג בעומר, וואס דאס איז דער בפשטות. דער ענין פון קשר מיטן שיעור היום וואס מ'האט היינט געלערנט און מ'רעדט און מ'איז דאס ממשיך און מ'וויל מעורר זיין בנוגע צו לג בעומר. על דרך זה אויך דער ענין פון פסח שני, מ'מאכט ניט קיין חתונות בפסח שני, ס'איז אבער דא אין כמה ענינים וואס פסח שני איז א פסח זעירא, על כל פנים זעירא, בערך פון מועדי הוי' אבער זעירא איז דאס זאגט מען ניט קיין תחנון וכיוצא בזה ביז וואנעט אז מען קלייבט צוזאמען אידן ממלאכתם וואס דאך ששת ימים תעשה מלאכתך עשה און אף על פי כן איז מען זיי מבטל א ציבור ממלאכה און מען מאטערט זיי מיט רעדן וועגן אט די אלע עניינים פארבונדן מיט פסח שני. בלג בעומר ווארום דאס איז פסח שני, א טאג פון פסח שני, וואס דאס איז כאמור דער לעבן מיטן טאג מיט פרשת השבוע און דער חלק שבו פון רביעי ביז חמישי, און דאס איז פארבונדן אויכעט מיט כללות ענין הפרשה, דאס איז אויך רביעי פון חמישי אין פרשה אמור. וואס אמור זאגט מען גלייך אז דער אמור האט א המשך ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים וואס דאס איז בפשטות א המשך און א תוספות ביאור על כל פנים על דרך הצחות להאמור לעיל בהשתדלות פון לג בעומר להזהיר גדולים על הקטנים אז אלע קטנים וכולל אויכעט קטנות זאלן זיך אין דרוף משתתף זיין אין אין אן אופן פון שמחה גדולה. וביום הרביעי פון פרשה אמור, וואס דעמאלט ליינט מען אלה מועדי הוי' אשר תקראו אותם במועדם, וואס תקראו אותם במועדם בנוגע צו יום טוב איז אט דא בדוגמא פון די הדגשה פון פסח שני. כמדובר לעיל דער אויפטו פון פסח שני לגבי פסח ראשון, אז פסח ראשון איז געגעבן געווארן מלמעלה, פסח שני איז געווארן על ידי פון די טענות פון די אידן למה נגרע, און דאס האט אויפגעטאן למעלה, און דערנאך האט מען געגעבן מלמעלה די מצוה פון פסח שני, אבער איז אנגעהויבן און די סיבה איז געווען עבודת האדם. בדוגמא זה געפינט מען ביי אלה מועדי הוי' וואס איז טאקע במועדו, ס'איז אבער פארבונדן מיט קידוש החדש, געפינט מען א בדוגמא זה אין דעם ענין פון קידוש החדש, קידוש החדש איז אינגאנצן תלוי אין דעם אדם למטה, נוסף אויף דעם ענין פון בירור ספיקות שבתורה ווי ער זאגט אין אגרת הקודש, אז דעמאלט קומט מען צו גיין למטה און מען פרעגט ביי רבה בר נחמני וואס ער איז יחיד בנגעים ואהלות ווי איז דער דין, וואס אזוי איז אז פליגי במתיבתא דרקיע איז א פלוגתא בין קודשא בריך הוא ומתיבתא דרקיע, און ווער איז פושט דעם מחלוקת און דעם ספק און דעם דין, איז דאס פושט דא למטה. קומט צו א דבר, דאָס אין כללות ענין הספיקות ושאלות שבתורה, ווי ער איז מבאר דעם טעם אויף דערויף אויכעט אין איגרת הקודש, קומט צו א דבר נפלא, דווקא אין אלה מועדי הוי', פסח, שבועות, סוכות, פסח שני וכיוצא בזה, אז דאָ קומט צו א חידוש, אשר תקראו אותם חסר ו, אשר תקראו אתם, פסק'נט מען אפ אין נגלה א הלכה מפורשת אז אתם אפילו מוטעין, און נאך מערער אפילו מזידין, איז וויבאלד א מזידין, אבער דאס איז דא למטה, אף על פי וואס מזידין, וויבאלד דאס איז דא למטה, האט קידוש החדש אין זיך א חידוש נפלא, אז דאס הענגט אפ אינגאנצן אן דעם אדם ווי ער געפינט זיך דא למטה, אפילו ווען ער איז אין א מעמד ומצב פון א מזיד רחמנא ליצלן, און חברים מקשיבים לקולך, אזוי פירט מען זיך אזוי סיי למטה און סיי למעלה, ווי די תקראו אתם, אותם חסר כתיב אתם, דא למטה, בדוגמא ווי געזאגט בנוגע צו פסח שני, און אפשר נאך מערער, האט דאס א שייכות נוספת אין די עניינים פון די פרשת השבוע פון יום רביעי אין פרשת אמור מיט דעם ענין פון פסח שני, וואס דאס האט אויכעט א שייכות לכל האמור לעיל, וויבאלד אז מען זעט וואס א איד קען אויפטון על ידי עבודתו אפילו רחמנא ליצלן מזידים על אחת כמה וכמה ווען ער איז מער ניט מוטעים, על אחת כמה וכמה ווען ער הארעוועט און טוט און ווייסט וואס שטייט אין שלחן ערוך און טוט על פי שלחן ערוך, איז האבנדיג אזא מין יכולת מיט אזא מין נתינת כח און רחמנא ליצלן נישט אויסנוצן דאס בשלימותה אדער נישט אויסנוצן דאס נאך ווייניגער ווי בשלימות, איז רחמנא ליצלן וואס ער טוט דא אויף צו זיך מ'האט אים געגעבן א הון יקר מכל יקר, וואס כל העניינים שלמעלה הענגט אפ אין איר, און וואס האט ער געטון? איז ער אוועקגעגאנגען און פארנומען זיך מיט אנדערע עניינים, טאקע עניינים שבהיתר, אבער דערביי ליגט זיך דען די מעגליכקייט פון הון יקר מכל יקר? וכאמור לעיל דאס איז עניינים וואס שטייען אין נגלה בפשטות. כולל אויכעט אט די עניינים האמורים לעיל, ובמיוחד די עניינים האמורים לעיל, וויבאלד אז דאס איז א ענין שהזמן גרמא, און מען האט דעמאלט כאמור לעיל די פירוש וואס שטייט בכמה מקומות להזהיר גדולים על הקטנים, אז די גדולים בפשטות און די גדולים אויכעט באיכות, אויב זיי זענען מזהיר די קטנים בערכם, על אחת כמה וכמה קטנים כפשוטו, אזהרה כפשוטו, זאגט תורת אמת מאיר עיני שניהם הוי' און ס'מרומז אין דעם מאמר גופא להזהיר